יעצט למעשה אין די נעקסטע פרק בלק קומט למעשה אן צו בלעם קומט למעשה אן צו בלק, און בלק האלט נאכאלץ אין די ערשטע שמועס ער איז אביסל אנגעווייטאגט ער פרעגט פארוואס ביסטו נישט געקומען ער קומט דאך יעצט פארוואס ביסטו נישט געקומען דאס הייסט ס'זעט אויס ער פארשטייט אז דו ביסט נישט ער איז נישט ממש געקומען ער האט געזען אויפן וועג און בלק ווייסט נישט פון די גאנצע מעשה וואס איז געשען אויפן וועג, זייער אינטערעסאנט, די גאנצע פרשה פון בלק און בלעם איז א דאפלטע זאך וואס מען ווייסט נישט, מען פארציילט דיך א זאך, יא די אידן האבן דאך נישט געזען די גאנצע מעשה, און משה רבינו צו ווער עס פארציילט די מעשה פון די תורה פארציילט אונז, זאלסט וויסן אז בלק האט געוואלט דינגען בלעם און מען האט אים מהפך געווען אזוי ווייטער, און אונז און בלעם אליינס, בלק אליינס ווייסט נישט אז ס'איז שוין געווען א מלאך, אז די אייבערשטער האט געזאגט קענסט גיין אבער נישט, וועסט דארפן טון וואס איך הייס, נישט אזוי פשוט, און אויב מען האט שוין געמיינט אז אפשר האט די אייבערשטער מסכים געווען ביי דעם צווייטע נאכט האט ער געמאכט זייער קלאר אז די אייבערשטער קען אים הרג'ענען און ער קען אים מאכן זיין אייזל אייזל רעדן פון מיט אים און אזוי ווייטער און ער וועט מוזן טוהן את אשר אדבר אליך אותו תדבר ער וועט נישט קענען טוהן זאגן קיין איין ווארט מער און בלק כאפט נישט דאס און ער פרעגט אים וואס האסט נישט געקומען און בלעם ענטפערט אים ווייטער די זעלבע דרשה וואס ער זאגט ענטפערט א גאנצע צייט. און בלע, בלק כאילו פארשטייט נישט, היכול אוכל כבדך, איך קען דיך נישט געבן גענוג געלט, איך בין נישט קיין גענוג א גרויסע מלך, און בלק גאנצע צייט טראכט פון די געלט, און בלעם זאגט די געלט איז נישט די ווארט דא, פראבלעם איז, איך בין יעצט אנגעקומען אפילו איך בין נאך הנה באתי אליך, איך בין טאקע געקומען, אבער איך גיי נאך אלץ נישט קענען רעדן מער פון וואס די אייבערשטער האט געהייסן, דאס הייסט אן אנדערע ווערטער, דו בעטסט מיך איך זאל קומען, פארוואס קום איך נישט, קען איך עפעס צוליב טון, קענסט נישט צאלן גענוג, זאג איך דיר קומען וועט דיך נישט העלפן קיין סאך, און ער כאפט נאך אלץ נישט בלק, און ס'איז און ער גייט נישט כאפן ביז די דריטע מאל גייט ער נאך אלץ נישט כאפן ער וועט נאך אלץ מיינען אז אפשר דאך מיט מער געלט מיט א צווייטע פלאץ מען קען עפעס זיך אן עצה געבן און שוין און זעט אז בלעם גייט אלאנג מיט די איידיע מען דארף טראכטן וואס בלעם טראכט אין די גאנצע סטארי אבער ס'דא אנדערע וועגן פון פארשטיין איז בלעם גייט מיט בלק קודם כל גייען זיי אין א פלאץ ס'הייסט קרית חוצות דאס איז געווען ביינאכט ווען ער איז אנגעקומען ווענעווער איט וואז און זיי האבן געווען זובח בקר וצאן, דאס איז לכאורה געווען סתם א סאפער א פארטי, וישלח לבלעם, דאס איז געווען פארט פון זיין כבוד, מען האט אים מכבד געווען מיט א טיש, מיט א סעודה. יעצט קומט אינדערפרי, נעמט בלק בלעם צו א פלאץ וואס הייסט במות בעל, דאס איז די ערשטע פלאץ, און דארט פון דארט זעט מען אביסל קצה העם, מען זעט נישט די גאנצע, ס'הייסט פארוואס זעט מען נישט קצה העם, אפשר איז עס ווייט, מורא געהאט צו גיין נענטער, אפשר איז פשוט דא זייער אסאך אידן, ס'איז שווער צו זען, און בלק זאגט יא אקעי ס'דא א סדר, ס'דא א סדר וויאזוי מען מאכט קללות און ברכות, מען ברויכט זיבן מזבחות און אזוי ווייטער, און נאכדעם שטייט התיצב על עולתך, צו ס'איז א מעמד התיצב על עולתך, אפשר אזוי ווי קען עס דא ביי אונז סמיכה איז דא אין די תורה, אפשר איז עס אויך געווען עפעס אזא מנהג, מען שטייט ביי די עולה, און איך וועל איך וועל גיין, וילך שפי, טון זיינע כוונות, זיינע זאכן וואס ער דארף טון, אזוי שטייט שפעטער לקראת די נחשים, ער האט עפעס געגאנגען געזוכט סימנים, געטון וואס ער טוט. און ער טרעפט טאקע די אייבישטער ויקר אלקים אל בלעם און ער זאגט פאר אים נו זעסט איך האב דא געמאכט מזבחות מיט אלעס וואס כאילו נו און וואס זאגסטו דאס אזוי דאס איז דאס געווען די סדר דאס איז כאילו פארט פון די סדר וויאזוי מען מאכט נביאות קסמים און דער אייבישטער זאגט כ'וועל דיך זאגן וואס צו טון און ער גייט צוריק ער נעמט די דבר די זאך וואס דער אייבישטער האט געזאגט לכאורה מיינט עס אין פשוט טייטש מיינט עס ס'דא אסאך מדרשים פשוט טייטש מיינט עס ער האט אים געזאגט כה תאמר כך וכך און ס'שטייט נישט ביי די ערשטע מאל ס'שטייט אונז הערן עס נאר ווען ער זאגט עס פאר בלעם אבער דאס איז בעצם וואס די אייבערשטער האט אים געזאגט, און און ער זאגט אים, דאס איז די עיקר נקודה וואס ער זאגט, קודם פארציילט ער אזוי די מעשה, בלק רופט מיך, קום ארה יעקב, שעלט די אידן, און איך קען נישט, איך קען עפעס שעלטן, די אייבערשטער שעלט נישט, און ער זאגט מראש צורים אראנו, ס'דא אסאך דרשות פשוט פשט מיינט איך שטיי דא אויפן הויכן הויך אויפן בארג איך זע די אידן, און וואס זע איך? זע א עם לבדד ישכון, נישט זיי, זיי זענען לבדד מיינט צו זאגן אז אינדעפענדענט יא זיי קענען זיי דארפן זיך נישט אנקומען צו קיינעם עס דא זייער אסאך פון זיי מי מנה עפר יעקב עס דא זייער אסאך פון זיי עס דא אן א שיעור אידן זיי זענען גענוג גרויס זיי געבן זיך אן עצה אליינס זיי דארפן נישט קיינער זיין און מילא ווען זיי וואלטן געדארפט עפעס זיך אנקומען צו איינעם וואלטן זיי געקענט עפעס טון מען קען גארנישט טון מיט זיי הלוואי וואלט איך אנגעקומען צו זיי וואלט איך געהאט זייער כבוד תמות נפשי מות ישרים מיינט צו זאגן פשוט הלוואי וואלט איך געווען אזוי מוצלח ווי זיי מ'זאל רעדן וועגן מיך אזוי ווי מען גייט רעדן וועגן זיי אין אנדערע ווערטער ער זאגט פאר בלק דו ביסט א שטיקל א לאסט קעיס ווייל די אידן זענען האבן זייער אסאך זענען מוצלח זיי זענען אינדעפענדענט זיי זענען שטארק ס'גייט געלונגען און וואס זאגט בלק וואס טוטסטו דא כ'האב דיך פאר דאס געדונגען און וואס ענטפערט אים בלעם איך בין נישט דאס איז נישט די דזשאב מיין דזשאב איז אשר ישים השם בפי. און עפעס א מאדנע מעשה מאדנע וואס דארפן מיר א גאנצע צייט וואס איז די מסקנא זיי פארשטייען נאך אלץ נישט וואס גייט פאר דער בלק זאגט ווייסט וואס לאמיר גיין צו א צווייטע פלאץ וועסט זעהן אביסל די קצהו תראה וכו' לכאורה פריער האט מען אויך שוין נאר געזעהן קצהו עס דארף מען פארשטיין פארוואס זאגט נאכאמאל, נעמט א צווייטע פלאץ ס'הייסט שדה צופים דארט איז ראש הפסגה אויך עפעס א הויכע פלאץ ווי מ'קען זעהן מאכט די מזבחות און ווייטער די זעלבע סדר און ווייטער ויקר השם.